בעזרת השם יתברך, מסכת עירובין דף ט ו, מ'הייבט אן דף ט ו עמוד א' אויבן איתמר, זאגט די הייליגע גמרא איתמר מ'האבן געלערנט, לחי העומד מאליו, א לחי וואס שטייט פון זיך, וואס טייטש, בעצם ס'שטייט אויף א גוטע פלאץ, וואלט געקענט זיין א גוטע לחי, נאר מ'האט עס נישט אוועקגעשטעלט דארט אלס לחי, ס'שטייט דארט פון פארדעם ס'שטייט דארט סתם, איז אביי אמר הוי לחי, אביי זאגט ס'א גוטע לחי ס'א כשר'ע לחי, רבא אמר לא הוי לחי, רבא זאגט ס'נישט קיין גוטע לחי, איז די גמרא מסביר. היכא דלא סמכינן עליה מאתמול, דארט וואו איך האב נישט געטראכט איך גיי דאס נוצן, וואס טייטש רש י ברענגט א דוגמא, לאמיר זאגן עס איז געווען צוויי לחי'ס, און ביז היינט האט מען גענוצט די ערשטע, און יעצט שבת די ערשטע האט זיך צובראכן, מען וויל זאגן אה מען מעג נאך אלץ טראגן דא ווייל ס'איז דאך דא א צווייטע, כולי עלמא לא פליגי דלא הוי לחי, דא איז יעדער מודה אז די צווייטע איז נישט קיין לחי, פארוואס ווייל איך האב קלאר נישט אינזינען געהאט דאס צו נוצן פון פאר שבת כי פליגי ווען איז די מחלוקת? היכא דסמכינן עליה מאתמול דארט ווי פרייטאג האב איך געוויסט ס'איז דא דא די שטעקן און כ'האב געוואלט דאס זאל זיין א לחי כ'האב געטראכט אז איך וויל עס נוצן שבת פון דעסוועגן איז דא א מחלוקת צו דאס אליין איז גענוג צו ניין מ'דארף בפירוש בשעת'ן אריינשטעלן דא די לחי נישט פרייטאג אינזינען האבן ס'גייט נישט אן דארפסט אינזינען ששת ימי בראשית די ערשטע מאל מ'האט אריינגעלייגט די לחי מ'האט עס אריינגעלייגט לשם לחי אדער מ'האט עס געלייגט דארט אויף א צווייטע צוועק אביי אמר הוי לחי דהא סמכינן עליה מאתמול, אביי זאגט ס'גייט מיר נישט אן פארוואס מ'האט עס אוועק געשטעלט ארגינעל, אביי זאגט למעשה יעצט פרייטאג האסטו געטראכט דו ווילסט עס נוצן, איז גוט, טאמער האסט אינגאנצן נישט אינזינען געהאט פרייטאג עס צו נוצן דעמאלטס איז יעדער מודה ס'איז נישט גוט, אבער טאמער דו האסט געוואלט דאס נוצן, איז זאגט אביי קענסטו עס נוצן, רבא אמר רבא זאגט ניין, לא הוי לחי פארוואס? כיון דמעיקרא לאו אדעתא דהכי עבידי, לא הוי לחי, היות וואס פארדעם ווען מ'האט עס אריינגעלייגט האט מען נישט אינזינען געהאט מען וויל עס נוצן אלס לחי, זאגט רבא, קען מען עס קיינמאל נישט נוצן אלס לחי, אפילו פרייטאג גארנישט, מען קען עס קיינמאל נישט נוצן. זאגט די גמרא, קא סלקא דעתך, מ'האט געוואלט זאגן אז כי היכי דפליגי בלחי, פליגי נמי במחיצה, אז די זעלבע מחלוקת איז דא ביי לחי איז אויך דא ביי מחיצה, אז וואס אז אזא סארט מחיצה וואס מ'האט נישט אוועקגעשטעלט לשם מחיצה, נאר ס'איז דארט דרך אגב איז אויך דא א מחלוקת אביי ורבא, און יעצט נאכדעם וואס מען וויל זאגן אז ביידע האבן די זעלבע דין סיי לחי סיי מחיצה, הייבט אן די גמרא פרעגן א שורה פון קשיות אז ס'קען נישט לכאורה זיין אז ביי מחיצה איז אויך אזוי, זאגט די גמרא אזוי די ערשטע קשיא תא שמע מ'האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין סוכה, העושה סוכתו בין האילנות, ואילנות דפנות לה, איינער וויל זיך באנוצן מיט א בוים אלס א דופן פון א סוכה, זאגט די משנה כשרה אז די סוכה איז א כשר'ע סוכה, און טאמער דו זאגסט מיר אז די מחלוקת פון לחי איז אויך די מחלוקת ביי מחיצה, וואס טייטש אויב אזוי וואלט אויסקומען אז רבא האלט אז א מחיצה וואס מען האט נישט אוועק געשטעלט ששת ימי בראשית לשם מחיצה קען נישט זיין קיין מחיצה, איז אויב אזוי די בוים, וואס די בוים האט מען דאך זיכער נישט לכאורה אוועק געשטעלט פאר א וואנט פון א סוכה, די בוים איז דאך סתם אזוי דארט, איז וויאזוי קען די משנה זאגן אז די בוים איז א גוטע וואנט פון א סוכה, ענטפערט טאקע די גמרא, מען קען יא זאגן. הכא במאי עסקינן שנטעו מתחילה לכך אז מען האט לכתחילה אריינגעפלאנצט די בוים זאל זיין א וואנט פון א סוכה און פארדעם איז רבא אויך מודה ס'איז א גוטע וואנט פרעגט די גמרא אי הכי אויב אזוי פשיטא וואס איז די חידוש עפעס זאג מיר נייעס דא א חידוש מהו דתימא כ'וואלט ווען געמיינט ליגזור דילמא אתי לאשתמושי באילן אפשר זאל איך מאכן א גזירה מען טאר זיך נישט באנוצן מיט א בוים יום טוב מען טאר זיך נישט באנוצן מיט א בוים שבת איז אפשר זאל איך מאכן א גזירה אז אפילו מען האט איינגעפלאנצט בפירוש די בוים פאר סוכה זאל מען אויך נישט טארן נוצן די בוים אלס וואנט פון א סוכה אלס גזירה אז מען וועט זיך באנוצן מיטן בוים קא משמע לן איז דאס די חידוש לויט רבא ניין אז ס'נישט דא די גזירה נאר היות וואס מ'האט עס איינגעפלאנצט לשם סוכה קען מען דאס נוצן אלס דופן פונעם סוכה. זאגט די גמרא ווייטער נאך א קשיא תא שמע, מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, היה שם אילן או גדר או חיצת קנים, דא רעדט זיך ארום א ברונען האט מען געזען אז חכמים האבן מיקל געווען און געלאזט זיך באנוצן מיט א ברונען פאר די עולי רגלים יום טוב טאמער מ'מאכט ביי די פיר עקן די ווענטלעך, איז שטייט דארט אין די ברייתא אז טאמער ס'איז געווען דארט א בוים אדער א גדר וואס דאס איז א גדר אדער א חיצת קנים ס'טייטש קנים וואס זענען איינגעשטעקט אין די ערד דארט ביי די ווינקלעך, נידון משום דיומד, הייסט עס א גוטע דיומד, דיומד דאס איז טאקע די צוויי ווענט וואס מען לייגט ביי די ווינקלעך, על כל פנים, די בוים, אדער די גדר אדער די חיצת קנים, איז דאך לכאורה אזעלכע זאכן וואס ליגן דארט פון פריערט, און פון דעסט וועגן זאגט דא די ברייתא אז מען מעג זיך באנוצן מיט דעם, און דאס האט מען נישט אריינגעלייגט דא לשם מחיצה, און ממילא איז א קשיא אויף רבא, זאגט די גמרא ניין הכא נמי במאי עסקינן שעשאן מתחילה לכך, ס'רעדט זיך אז מ'האט עס לכתחילה אריינגעלייגט אויף דעם, אויב אזוי פרעגט די גמרא אי הכי מאי קא משמע לן וואס איז די חידוש, ענטפערט די גמרא קא משמע לן די חידוש איז חיצת הקנים, אז די חיצת הקנים וואס ס'טייטש די קנים וואס מ'שטעקט אריין אין די ערד דארט ביי די ווינקלעך אז דאס איז כשר, פארוואס ווייל ס'רעדט זיך קנה קנה פחות משלושה טפחים, די קנים זענען איינס לעבן דעם צווייטן ווייניגער פון דריי טפחים וואס ס'טייטש מ'באנוצט זיך דא מיט לבוד, כדבעא מיניה אביי מרבה, אביי, און מיר זעען דף יט, פרעגט פון רבה, צו ביי די ווינקלעך ארום די ברונען צו ס'העלפט לבוד צו נישט, און די שאלה דארט איז צו היות וואס מ'איז סיי ווי סיי מייקל ביי דעם, בעצם ביי די גאנצע ברונען איז דאך דא א קולא אז ס'איז פרוץ מרובה אל העומד אזוי ווי מ'האט געזען, און במילא פרעגט ער אים צו מ'זאגט לבוד צו נישט, און ער ענטפערט אים דארט אז מ'זאגט יא לבוד, על כל פנים דאס איז די חידוש פון די גאנצע ברייתא, אבער אוודאי קען זיין אז מ'האט אריינגעלייגט די קנים און די בוים מ'האט עס אריינגעלייגט ספעציעל אויף דעם און פארדעם מעג מען דאס נוצן, אבער טאמער ס'ליגט דארט סתם מששת ימי בראשית טאר מען עס נישט נוצן, זאגן מיר ווייטער תא שמע. כ'גיי דיר א קשיא פרעגן פון א משנה, די משנה זאגט דף צט עמוד ב, אילן המיסך על הארץ, טאמער א בוים איז אזא סארט בוים וואס די צווייגלעך גייען ארויס פון די בוים און ס'פארט אראפ, ס'טייטש ס'פארט זייטוועגס און ס'פארט אראפ כמעט ביז די ערד, די צווייגלעך גייען פון די בוים ביז די ערד, איז אם אין נופו גבוה מן הארץ שלשה טפחים, מטלטלין תחתיו, טאמער די צווייגלעך קומען אן כמעט ממש ביז צום ערד אין די דריי טפחים פון די ערד, פשט אז אונטער די צווייגלעך פון די בוים איז דאך בעצם א רשות היחיד, ווייל ס'איז דא ווענט פון ארום און ארום, די צווייגלעך נעמען ארום די מענטש, און די צווייגלעך קומען אן כמעט ביז די ערד איז כאילו ס'איז טאקע אויף די ערד, און ממילא איז דא א ווענט פון צווייגלעך, און ממילא מעג מען דארט טראגן שבת, יעצט אזוי, לכאורה, די בוים האט מען דאך נישט איינגעפלאנצט אויף דעם, די בוים ליגט דארט פון פריערט, און פון דעסט וועגן זעהט מען אז מען מעג זיך באנוצן מיט די צווייגלעך אלס מחיצות, א קשיא אויף רבא, זאגט די גמרא הכא נמי במאי עסקינן, שנטעו מתחילה לכך, וואס טייטש ס'רעדט זיך אויך אז מען האט איינגעפלאנצט די בוים במיוחד אויף דעם במילא פאר דעם איז עס א גוטע מחיצה, פרעגט די גמרא אי הכי אויב אזוי ליטלטל בכולו, זאל מען מעגן טראגן אונטער די בוים נישט קיין חילוק ווי גרויס די בוים איז, אלמה אמר רב הונא בריה דרב יהושע אין מטלטלין בו אלא בית סאתים, פארוואס האט רב הונא בריה דרב יהושע געזאגט אז די היתר צו טראגן אונטער די בוים איז נאר ביז א בית סאתים? וואס טייטש ביז א בית סאתים? טייטש איז אזוי, בעצם איז יעדע מקום וואס איז מוקף מחיצות איז דאך א רשות היחיד מן התורה, נאר וואס דען, חכמים האבן גוזר געווען אז טאמער ס'איז דא א שטח וואס איז גרעסער ווי א בית סאתים, ווי א פלאץ וואס מ'קען דארט איינפלאנצן צוויי סאה תבואה, דאס איז זייער א גרויסע שטח, טאמער ס'איז דא אזא גרויסע שטח און ס'איז נישט מוקף לדירה, מ'האט עס נישט ארומגענומען אויף צו וואוינען דארט, דעמאלטס, טאר מען דארט נישט טראגן, ס'האט א דין ווי א כרמלית, א גזירת חכמים, אפילו מן התורה הייסט עס א רשות היחיד, חכמים האבן גוזר געווען ס'איז א כרמלית, יעצט לכאורה ביי סתם א בוים פארשטיי איך גאנץ גוט אז א בוים בעצם איז דאך נישט קיין פלאץ וואס מ'האט מקיף געווען אלס דירה, מ'האט דאך נישט געמאכט א בוים, א מענטש פלאנצט נישט איין א בוים צו וואוינען אונטער דעם, און במילא אז ס'איז נישט מוקף לדירה פארשטיי איך טאקע אז ס'איז דא די גבול אז נאר ביז א בית סאתים קען עס הייסן א רשות היחיד, מער פון דעם איז דא די גזירת חכמים ס'הייסט א כרמלית, אבער טאמער מ'האט איינגעפלאנצט די בוים לדירה, ס'טייטש כ'האב בפירוש איינגעפלאנצט די בוים זיך באנוצן אונטער דעם, אויב אזוי איז נישט קיין חילוק ווי גרויס די בוים זאל נאר נישט זיין זאל מען אלעמאל קענען ניצן אונטער די בוים אויף צו טראגן מען זאל אלעמאל קענען טראגן דארט פארוואס ווייל ס'איז מוקף לדירה זאגט די גמרא ניין משום דהוי דירה שתשמישה לאויר וכל דירה שתשמישה לאויר אין מטלטלין בה אלא בית סאתים אפילו כ'האב טאקע איינגעפלאנצט די בוים אויף צו זיין אונטער דעם ס'הייסט דאך אלץ נישט מוקף לדירה, פארוואס? ווייל די בוים ליגט דארט, מהאט איינגפלאנצט די בוים אז שומרים וואס פאסן אויף אויף א פעלד זאלן האבן ווי צו זיין אין די שאטן, דאס הייסט נישט מוקף לדירה, וואס טייטש די גאנצע תפקיד פון די וואוינען דארט איז נישט צו זיין אין די זון, די תפקיד איז נישט זאלסט יא זיין דא, נישט ווייל אונטער די בוים איז עפעס אזוי געשמאק פארדעם האט מען עס איינגעפלאנצט, נאר ווייל ס'באקט די זון אינדרויסן האט מען געדארפט עפעס א גוטן שאטן, און די שאטן איז נישט די טייטש די בוים איז נישט קיין דירה, די בוים איז סך הכל נישט צו זיין אינדרויסן, דאס הייסט נישט מוקף לדירה פארדעם איז דא די הגבלה פון בית סאתים, אבער מיט דעם אלעם פון דעסטוועגן רעדט זיך ביי א ציור וואס מען האט איינגעפלאנצט די בוים במיוחד אויף דעם, און פאר דעם זאגט רבא הייסט עס אוודאי א מחיצה. פרעגט די גמרא נאך א קשיא, תא שמע, שטייט אין א ברייתא, שבת בתל שהוא גבוה עשרה, די דין איז דאך איינער קען קונה שביתה זיין שבת ווי א מענטש איז קונה שביתה ווי א מענטש איז שבת מעג ער טראגן צוויי טויזנט אמות פון ארום און ארום, פון זיין מקום שביתה ס'טייטש טאמער ער האט קונה שביתה געווען אין א רשות היחיד וואס איז גאר גרויס איז קען ער פון דער רשות היחיד ארויס גיין שבת צוויי טויזנט אמות פון אלע זייטן נישט צוויי טויזנט אמות ארום אים נאר ארום דער רשות ווי ער האט קונה שביתה געווען איז דא זאגט די ברייתא אז טאמער א מענטש האט שובת געווען אויף אזא בערגל וואס דער בערגל איז בעצם הויעך צען טפחים ס'טייטש א רשות פאר זיך והוא מארבע אמות ועד בית סאתים און ס'איז פון פיר אמות ביז א בית סאתים ווייל גרעסער ווי א בית סאתים האבן מיר געזען טאמער ס'איז נישט מוקף לדירה קען עס נישט הייסן א רשות יחיד נאר פון פיר אמות הייסט שוין רשות יחיד ביז א בית סאתים וכן בנקע די זעלבע זאך אין א לאך פון א שטיין טאמער ס'איז דא א שטיין אין די שטיין איז דא אזא לעכל אזא שפאלט און די שפאלט איז שהוא עמוק עשרה ס'איז טיף צען טפחים מילא הייסט עס רשות יחיד והוא מארבע אמות ועד בית סאתים איז אויך פון פיר אמות ביז בית סאתים וקמה קצורה ושבולות מקיפות אותה איז די זעלבע זאך טאמער איינער האט א פעלד פון תבואה וואס אינמיטן האט ער אפגעשניטן די תבואה און ארום און ארום איז דא תבואה נאך געבליבן וואס איז הויעך צען טפחים, פשט אינמיטן איז א רשות היחיד, איז אויך איז ביי די ביי די אלע ציורים איז די דין מהלך את כולה, וחוצה לה אלפיים אמה קען ער גיין אין די גאנצע רשות, און אינדרויסן פון די רשות קען ער גיין צוויי טויזנט אמה, יעצט לכאורה די אלע ציורים רעדט זיך ביי אופנים וואס מען האט דאך נישט געמאכט די ווענט פאר דעם, ביי די שטיין און ביי די בערגל און די זעלבע זאך ביי די תבואה, מען האט עס נישט אוועק געשטעלט פאר דעם, און פון דעסטוועגן זעט מען אז דאס הייסט א מחיצה איז א קשיא אויף רבא, זאגט די גמרא וכי תימא הכא נמי שעשאה מתחילה לכך וועסטו וועלן דא אויך ענטפערן אז מען האט עס געמאכט לכתחילה מען האט עס אוועק געשטעלט אויף דעם, זאגן מיר בשלמא קמה לחיי, גאנץ גוט ביי תבואה, דארט קענסטו עס זאגן, ווייל ביי תבואה קענסטו עס זאגן, מען האט אפגעשניטן די תבואה, מען האט במיוחד געלאזט די תבואה אין די זייט זאל זיין אלס מחיצה, במילא דא פארשטיי איך, אלא תל ונקע מאי איכא למימר, אבער ביי א לאך אין א שטיין, אדער ביי א בערגל, דאס האט מען דאך נישט געמאכט מיוחד אויף דעם, דאס איז דאך דא געווען מששת ימי בראשית, און פון דעסט וועגן זעהט מען קלאהר אז דאס הייסט א גוטע מחיצה, און במילא זאגט טאקע די גמרא, אלא במחיצות כולי עלמא לא פליגי דהויא מחיצה, טאקע ביי מחיצה איז יעדער מודה אז א מחיצה קען הייסן א מחיצה אפילו עס איז דארט פון ששת ימי בראשית אפילו מען האט עס נישט געמאכט פאר דעם מען האט עס געמאכט אויף עפעס אנדערש, כי פליגי ווען איז די מחלוקת בלחי נאר ביי לחי איז די מחלוקת, וואס איז די מחלוקת? אביי לטעמי' און רבא לטעמי', אז וואס? אביי לטעמי' דאמר לחי משום מחיצה, אביי האלט אז די לחי איז אלץ מחיצה, תוס' צייכנט צו וועלכע אביי? אבער על כל פנים אביי האלט אז די תפקיד פון די לחי איז אז די לחי איז כאילו ס'איז דא דא א מחיצה און במילא ומחיצה העשויה מאליה הויא מחיצה אזוי ווי מ'האט יעצט געזעהן א מחיצה וואס איז מששת ימי בראשית א מחיצה וואס מ'האט געמאכט אויף עפעס אנדערש אלעמאל הייסט עס א מחיצה במילא דא אויך די לחי וואס איז דא פון פריער וואס כ'האב נישט אריינגעלייגט די לחי לתפקיד לחי הייסט אויך א לחי לויט אביי פארשטייט זיך בתנאי אז פון פאר שבת האט מען אינזינען געהאט אז מ'גייט עס נוצן שבת ורבא לטעמי רבא זאגט אנדערש רבא זאגט דאמר לחי משום היכר, די תפקיד פון א לחי איז נישט אלס מחיצה ס'איז אלס היכר, און במילא א היכר איז אי עבידא בידים הויא היכר, ואי לא לא הוי היכר, א היכר איז נאר טאמער מ'האט עס געמאכט אלס לחי, טאמער מ'האט עס געמאכט אויף א צווייטע זאך גייט מיר נישט אן פאר שבת האסט אינזין געהאט דו ווילסט זאל זיין א לחי, עס גייט נישט אן וואס דו ווילסט, האסט עס נישט אריין געלייגט פארדעם, עט עס קיינמאל קיין היכר נישט זיין, און פארדעם לויט רבא טאר מען זיך נישט באנוצן מיט אזא לחי, זאגט די גמרא ווייטער תא שמע, פרעגט די גמרא א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, אבני גדר היוצאות מן הגדר, טאמער ביי א אריינגאנג צו א מבוי איז ביי די נארמאל ביי אריינגאנג איז דאך דא פון צוויי זייטן א וואנט, איז פון די וואנט אנשטאטס א לחי שטעקן זיך ארויס שטיינער אזוי נארמאל ווען מען בויט א וואנט גייט דאך א שטיין אריין א שטיין ארויס א שטיין אריין א שטיין ארויס, דאס איז אבער ביי די וואנט, אבער ווען מען גייט אריין אין א טיהר פון א וואנט ווען עס איז דא א לאך איז דאך דארט איז עס גלייך ביי די זייטן, דא רעדט זיך אז עס איז נישט גלייך, נאר ס'שטעקט זיך אויך יעדע צווייטע שורה שטיינער שטעקט זיך ארויס א שטיין איז מען וויל זיך באנוצן מיט די שטיינער אלס לחי איז די דין איז מובדלות זו מזו פחות משלושה אין צריך לחי אחר שלושה צריך לחי אחר זאגט די ברייתא טאמער פון איין שורה שטיינער ביז די נעקסטע איז נישט דא קיין גאנצע דריי טפחים זאגט מען לבוד כאילו ס'איז טאקע א לחי ממילא וועט מען מעגן טראגן דא טאמער נישט זאגט מען וואס טייטש טאמער ס'איז דא מער ווי דריי טפחים, זאגט מען ס'איז נישטא קיין לבוד און ממילא דארף מען א נייע לחי, אבער לכאורה זעט מען דאך דא קלאר אז פאר א לחי זאגט מען אויכעט אז אפילו אזא סארט די שטיינער האט מען דאך נישט געמאכט פאר דעם, מען האט דאך סתם, ס'שטעקט זיך ארויס שטיינער ווייל מען האט געוואלט דא בויען ווייטער א וואנט, און ממילא פון דעסטוועגן זעט מען אז דאס קען הייסן א לחי, איז א קשיא אויף רבא. זאגט די גמרא הכא נמי שבנאן מתחילה לכך, ס'רעדט זיך אויך ביי אן אופן וואס מען האט לכתחילה מען האט עס געבויט פאר דעם, און ממילא מען האט עס געבויט פאר דעם, איז רבא אויכעט מודה מען קען עס נוצן אלס לחי, זאגט די גמרא אי הכי פשיטא וואס איז די חידוש זאגט די גמרא די חידוש איז מהו דתימא למיסר בניינא דעבידא איך וואלט ווען געמיינט און די מפרשים זענען מסביר אז נישט דער מענטש נאר אנדערע מענטשן ווען מען זעט אזא זאך די שטיינער רעדט מען זיך נישט איין אז דאס איז א לחי דער גאנצע תפקיד פון א לחי לויט רבא איז דאך אלס היכר דא א מענטש זעט נישט די לחי דא א מענטש מיינט אז די סיבה וואס די שטיינער שטעקן זיך ארויס איז ווייל באלד וועט דא בויען נאך א וואנט קא משמע לן דאס איז די חידוש אז נישט אז היות דער מענטש האט אינזינען געהאט ער וויל נוצן די שטיינער אלס לחי גראד ביים בויען, זאגט רבא מען מעג זיך טאקע באנוצן מיט דעם, ברענגט די גמרא נאך א ראיה תא שמע, פון א ברייתא דתנא רב חייא, כותל שצידו אחד כנוס מחבירו, בין שנראה מבחוץ ושוה מבפנים, ובין שנראה מבפנים ושוה מבחוץ, נידון משום לחי, איז די ברייתא האט מען שוין געהאט אין דף ט', האט מען געזען אז ביים אריינגאנג צום מבוי טאמער די וואנט איז דין, איז פשט ס'איז נראה מבחוץ ושוה מבפנים, אדער טאמער די וואנט איז דיק איז נראה מבפנים ושוה מבחוץ, איז ביי די ביידע ציורים הייסט עס א לחי, יעצט די וואנט וואס איז דיק צו דין ביים אריינגאנג פון מבוי, די וואנט איז דאך דארט פון פריער מען האט דאך נישט געמאכט די וואנט אלס לחי, פון דעסוועגן זעט מען דאך עס הייסט א לחי, זאגט גמרא ניין הכא נמי שעשאו מתחילה לכך, מען האט עס במייחד געמאכט אזוי זאל זיין א לחי, אויב אזוי אי הכי מאי קא משמע לן וואס איז די חידוש זאגט די גמרא, חידוש איז הא קא משמע לן, נראה מבחוץ ושוה מבפנים נידון משום לחי, מען האט געזען עס איז טאקע א מחלוקת צו נראה מבחוץ ושוה מבפנים הייסט א לחי צו נישט, די חידוש פון די ברייתא אז ס'גייט לויט דעם מאן דאמר וואס זאגט טאקע אז נראה מבחוץ ושוה מבפנים הייסט א לחי. ברענגט די גמרא נאך א קשיא תא שמע, א ראיה פון א מעשה, דרב הוה יתיב בההוא מבואה, רב איז געזעצן ביי עפעס א מבואה שבת, הוה יתיב רב הונא קמיה, רב הונא, זיין תלמיד איז געזעצן פאר אים, אמר ליה לשמעיה, רב האט געזאגט פאר זיין משמש, זיל אייתי לי כוזא דמיא, גיי ברענג מיך א קריגל וואסער, עד דאתא נפל לחיא, ביז דער שמש איז צוריק געקומען, איז דערווייל די לחי איז אראפגעפאלן, און במילא האט מען שוין נישט געטאר דארט טראגן אין די גאנצע מבוי. אחוי ליה בידיה, ווען די שמש איז אנגעקומען האט רב געוויזן פאר די שמש מיט די הענט, ווארף אראפ, נעם נישט, טראג נישט, מען טאר דא נישט טראגן. קם אדוכתיה די שמש האט זיך טאקע אפגעשטעלט און מער נישט געטראגן. אמר ליה רב הונא, האט רב הונא געזאגט צו רב, לא סבר לה מר לסמוך אדיקלא, וואס טייטש חוץ פון די לחי איז אויך געווען דארט א דעקל בוים, און במילא דער תלמיד זאגט פאר רב, וואס איז מיטן דעקל בוים? די דעקל בוים וועט זיין די לחי און במילא וועט מען ווייטער טארן דארט טראגן. אמר. האט רב געזאגט, דמי האי מרבנן כמאן דלא פרשי אינשי שמעתא, דער תלמיד איז דומה צו א מענטש וואס האט קיינמאל נישט געלערנט די סוגיא אין זיין לעבן, מי סמכינן עליה מאתמול, האט מען זיך דען סומך געווען אויף דעם דעקל בוים פון נעכטן? וואס טייטש אונז האבן זיך אנגעהויבן די סוגיא אז אפילו טאמער מען מעג זיך באנוצן מיט א לחי וואס ליגט דא זייט ששת ימי בראשית, אבער ס'איז אויך נאר טאמער פרייטאג האט מען אינזינען געהאט אז איך וויל עס נוצן, דא דער דעקל בוים האט מען דאך נישט אינזינען געהאט ממילא יעדער מודה אז דער דעקל בוים הייסט נישט קיין לחי און מען טאר דארט נישט טראגן, זאגט די גמרא די גמרא יעצט מדייק, טעמא, לכאורה זעט מען אז רב האט געזאגט אז היות מען האט נישט אינזינען געהאט טאר מען זיך נישט באנוצן מיט דעם, אבער טאמער מען וואלט יא אינזינען געהאט וואלט מען זיך יא געמעגט באנוצן מיט דעם, טעמא דלא סמכינן, הא סמכינן הוי לחי, וואס טייטש טאמער מען וואלט אינזינען געהאט וואלט מען זיך געמעגט באנוצן איז א ראיה אז מען מעג זיך באנוצן מיט א בוים, טאמער מען האט אינזין פאר שבת מען וויל עס נוצן, איי די בוים איז דאך דא זייט ששת ימי בראשית, די בוים האט מען דאך נישט אריינגעלייגט דא אלץ לחי, מ'האט סתם אריינגעלייגט א בוים, און פון דעסטוועגן זעט מ'מעג עס ניצן לכאורה א ראיה צו אביי. זאגט די גמרא, אפשר נישט, אפשר דער גאנצער יסוד וואס דו האסט געבויט אין דער גאנצער פשעטל, אפשר ביסטו נישט גערעכט, לימא אביי ורבא בדלא סמכינן עליה פליגי, הא סמכינן עליה הוה לחי, קען זיין, ווער זאגט דיך אזוי ווי דו האסט געוואלט זאגן ס'טייטש אונז האבן אוועקגעשטעלט אז טאמער פרייטאג האט מען נישט אינזינען געהאט, איז יעדער מודה ס'איז נישט קיין לחי. די גאנצע מחלוקת איז, טאמער כ'האב יא אינזינען געהאט פרייטאג, אבער דער בוים איז דא פון פריער, דער שטעקן איז דא פון פריער. די גמרא יעצט מציע אפשר ניין. אפשר די גאנצע מחלוקת אוודאי ווען מען האט נישט אינזינען געהאט פרייטאג. וואס טייטש ווען מען האט נישט אינזינען געהאט פרייטאג דארט קריגט מען זיך אז אביי זאגט ס'איז נאכאלץ א גוטע לחי. אפילו האסט נישט אינזינען געהאט, אפילו ס'שטייט דא פון ששת ימי בראשית ס'איז נאכאלץ א לחי. און רבא זאגט ניין. ס'שטייט ששת ימי בראשית נישט קיין פראבלעם אבער לפחות דארפסטו אינזינען האבן. און ממילא אויב אזוי קומט אויס אז רב וואס רב האט דא אנגעזאגט פאר זיין שמש זאל אויפהערן צו טראגן פארוואס? ווייל מ'האט זיך נישט צוגעגרייט פון פרייטאג מ'האט נישט געטראכט פרייטאג פשט אויב אזוי ער האלט ווי רבא ווייל רבא איז דער וואס מאכט א חילוק צו מ'האט צוגעגרייט צו נישט ווייל אויב מ'זאגט אז די גאנצע מחלוקת איז דווקא ביים אופן וואס מ'האט זיך נישט צוגעגרייט וואס דארט זאגט רבא אז ס'איז א פראבלעם און אביי זאגט ס'איז נישט קיין פראבלעם אבער ביי א פלאץ ווי מ'האט זיך צוגעגרייט איז יעדער איינער מודה ס'איז גוט אויב אזוי קומט אויס אז רב וואס מאכט א חילוק צו מ'האט זיך צוגעגרייט צו נישט דאס איז טאקע לויט רבא ווייל לויט רא לויט אביי איז קיינמאל נישט קיין פראבלעם יא צוגעגרייט נישט צוגעגרייט ס'שטייט יא ששת ימי בראשית נישט לויט אביי איז אלעמאל גוט און במילא און ווי רש"י לייגט דא צו קומט אויס א קשיא גאר ווייל מ'ווייסט אז די הלכה איז ווי אביי גראדע דאס איז איינע פון די מחלוקת אין יע"ל קג"ם וואס די הלכה איז ווי אביי נישט ווי רבא און במילא שטעלט זיך די קשיא ווי אזוי קען רב פסק'נען ווי רבא זאגט די גמרא לא סלקא דעתך ס'איז טאקע אוודאי נישט אזוי זאגט די גמרא אוודאי האט רב טאקע געהאלטן ווי אביי און אוודאי די מחלוקת פון אביי און רבא דווקא ביי אן אופן וואס מען האט זיך יא צוגעגרייט, טאמער מען האט זיך נישט צוגעגרייט פון פרייטאג איז יעדער מודה ס'איז נישט קיין גוטע לחי, די מחלוקת איז ווען מען האט צוגעגרייט פון פרייטאג, פון דעסטוועגן איז דא א מחלוקת ביי אזא סארט לחי וואס איז דא פון ששת ימי בראשית צו מען קען זיך באנוצן מיט אזא לחי צו נישט, און ווי ווייס איך אז דווקא דארט איז די מחלוקת ווי מען האט פריערט געזאגט, ווייל דההוא ברקא, דהוה בי בר חבו, ס'איז געווען אמאל א מעשה עפעס א מרפסת ביי א פארטש פון עפעס א שטוב פון איינס געהייסן בר חבו, וואס דארט איז געווען די גאנצע מרפסת די גאנצע ברקא איז געשטאנען אויף א שטאנג וואס מען האט זיך געוואלט באנוצן מיט דעם אלס לחי, דהוו פליגי בה אביי ורבא כולי שנייהו, אביי און רבא האבן אלע יארן זיך געקריגט צו מען קען זיך באנוצן מיט די שטעקן אלס לחי צו נישט, יעצט וואס טייטש מען האט זיך געקריגט אלע יארן? טאמער דו זאגסט מיר אז ביי אן אופן וואס מען האט עס צוגעגרייט פון פאר שבת איז יעדער מודה ס'איז א גוטע לחי איז נישטא וואס זיך צו קריגן, די ערשטע שבת קען זיך אביי און רבא טענה'ן צו מען האט זיך צוגעגרייט די וואך נישט, אבער נעקסטע וואך האט מען זעכער געוואלט נוצן די שטעקן אלס לחי, פון דעסטוועגן זעהט מען אביי און רבא טענה'ן זיך צו מען מעג זיך באנוצן מיט דעם צו נישט, איז א סימן אז אויף וואס איז די מחלוקת? אז די מחלוקת איז אוודאי ווען מ'האט זיך צוגעגרייט פון דעזוועגן דא מחלוקת ביי אזא סארט לחי וואס מ'האט נישט צוגעגרייט אלס לחי נאר ס'ליגט דא אלס א צווייטע זאך צו מ'מעג זיך באנוצן צו נישט און במילא איז טאקע א ראיה דאס איז די מחלוקת און רב האט געפסקנט ווי אביי און במילא נישט קיין קשיא צו רב האט געפסקנט ווי רבא צו נישט און האבן מיר טאקע א ראיה צו אביי וואס די הלכה איז טאקע אזוי זאגט די הייליגע משנה ווייטער. בכל עושין לחיין, מען קען מאכן א לחי פון יעדע סארט זאך, אפילו בדבר שיש בו רוח חיים, אפילו פון א לעבעדיגע זאך פון א בהמה מען קען נוצן א בהמה אלס לחי אויך, ורבי מאיר אוסר, רבי מאיר אסר'ט זיך צו באנוצן מיט א לעבעדיגע זאך, ווייל רבי מאיר האלט אז יעדע זאך וואס לעבט איז פשט ס'שטייט נישט פון זיך, די כח החיות פון די בהמה איז דאס וואס מאכט עס שטיין, דאס הייסט נישט אז ס'שטייט און ממילא איז דאס נישט קיין גוטע לחי. זאגט די משנה ווייטער צוריק צום תנא קמא, ומטמא משום גולל, די דין איז טאמער מ'נוצט עפעס צו צודעקן א מת ווערט עס טמא אלץ גולל, און ממילא זאגט די תנא קמא אז מ'וועט נעמען א לעבעדיגע בעל חי וואס נארמאל א בהמה קען נישט טמא ווערן בשעת וואס ס'לעבט, אבער טאמער מ'וועט נוצן א לעבעדיגע בהמה צוצודעקן א מת ווערט עס טמא. ור' מאיר מטהר, און ר' מאיר דא אויכעט לשיטתו, וואס ער האלט אז יעדע זאך וואס שטייט מכח החיים שבו, כאטש בעצם האט נישט געדארפט צו שטיין, די לעבעדיגקייט, דאס אז די בהמה לעבט, דאס מאכט ס'זאל שטיין, דאס הייסט נישט אז ס'שטייט, און ממילא אלס גולל ווערט עס אויך נישט טמא ווייל ס'איז נישט פשט ס'דעקט צו, די כח החיים שבו איז דאס וואס געבט אים די כח דא צוצודעקן, און ממילא ווערט עס נישט טמא. זאגט די משנה ווייטער, וכותבין עליו גיטי נשים, מ'קען שרייבן אויף א בעל חי א גט פאר א פרוי, וואס טייטש מ'קען נעמען א אקס לאמיר זאגן, שרייבן אויף די הערנער א גט, און געבן די אקס פאר די פרוי, און די פרוי וועט ווערן אפגע'גט מיט דעם, ורבי יוסי הגלילי פוסל, רבי יוסי הגלילי האלט אז מען קען זיך נישט באנוצן מיט א בעל חי צו גט'ן א פרוי, מען וועט זען די גמרא וואס איז די מחלוקת דא צווישן די תנא קמא און רבי יוסי הגלילי, זאגט די הייליגע גמרא תניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא רבי מאיר אומר כל דבר שיש בו רוח חיים אין עושין אותו לא דופן לסוכה, יעדע זאך וואס לעבט קען מען נישט נוצן אלס דופן פאר א סוכה, אויך ווי מיר האבן געזען די שיטה פון רבי מאיר יעדע זאך וואס לעבט הייסט נישט אז ס'שטייט ולא לחי למבוי מען קען עס נישט נוצן אלס לחי אזוי האט מען געזען אין די משנה, לא פסין לביראות ביי ביראות האט מען געזען ביי א ברינען מאכן די פיר עקן קען מען אויך נישט נוצן א בעל חי. ולא גולל לקבר, די זעלבע זאך ווען מען האט גענוצט א בעל חי אויף צוצודעקן א קבר ווערט עס נישט טמא, משום רבי יוסי הגלילי אמרו, דא לייגט רבי יוסי הגלילי פון די משנה לגבי גט, וואס מען האט געזען די משנה רבי יוסי הגלילי זאגט מען קען נישט נוצן א בעל חי פאר א גט, שטייט דא אויך רבי יוסי הגלילי זאגט אז אף אין כותבין עליו גיטי נשים מען קען נישט נוצן א בעל חי צו שרייבן אויף דעם א גט, זאגט אונז די גמרא מאי טעמא דרבי יוסי הגלילי וואס איז טאקע דער טעם פון רבי יוסי הגלילי? ענטפערט די גמרא דתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא שטייט אין פסוק לגבי א גט זאגט די פסוק וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה במילא שטייט ספר אין לי אלא ספר ספר מיינט א ספר א שטיקל פארמעט קלף רשי ברענגט א ראיה שטייט אין פסוק די נביא זאגט אין ירמי' ואני כותב על הספר בדיו און די פסוק זאגט דארט ווייטער די פסוק רופט אן דעם ספר מגילה וואס טייטש מען זעהט דא א ספר איז קלף און במילא זעהן מיר פון די פסוק לכאורה אז מען מוז שרייבן א גט דווקא אויף קלף מנין לרבות כל דבר פון ווי ווייס איך מען קען שרייבן אויף אנדערע זאכן אויך א גט? תלמוד לומר וכתב לה, מכל מקום שטייט וכתב לה, פון די וכתב לה זעהט מען קען שרייבן אויף אלעס, איי אויב אזוי אם כן מה תלמוד לומר ספר, וואס קומט די ספר, טאמער ספר קומט נישט מרבה צו זיין נאר קלף, איז וואס טוט מען מיטן ספר, לומר לך, פון ספר לערנט מען ארויס אז אין הכי נמי מען קען שרייבן אויף אלעס אבער נישט אויף אלעס ממש, נאר מה ספר דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל, אף כל דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל, מען קען שרייבן אויף כמעט אלעס, חוץ אויף א בעל חי קען מען נישט שרייבן א גט, און די זעלבע זאך אויף א מאכל א דבר מאכל קען מען נישט נוצן אויף צו שרייבן א גט, און ממילא פון דא לערנט רבי יוסי הגלילי ארויס אז מען קען זיך נישט באנוצן מיט א בעל חי אויף א גט, זאגט די גמרא ורבנן און די חכמים, וואס טוען די חכמים? לכאורה זעהן מיר דאך דא פון ספר אז מען קען נישט נוצן א בעל חי פאר א גט, זאגט די גמרא די חכמים זאגן מי כתיב בספר, ספר כתיב, לספירת דברים בעלמא הוא דאתא, וואס טייטש ספר קען מיינען צוויי זאכן, ספר קען מיינען א בוך, א ספר, א פארמעט, א געשריבן, א ביכל, שפעטער קען ספר מיינען א מלשון סיפור פון פארציילן, און ממילא זאגן די חכמים אז ווען ס'וואלט טאקע געשטאנען אין פסוק וכתב לה כריתות בספר, שטייט מ'דארף שרייבן די גט אין א ספר, אבער שטייט וכתב לה ספר כריתות, ספר כריתות מיינט ספירת דברים, ס'טייטש מ'דארף שרייבן אז דער מאן גייט דא גט'ן די פרוי, אבער ס'מיינט נישט אז מ'דארף שרייבן אין א ספר, און ממילא קען מען אויך שרייבן אויף א בהמה אויך. איי פרעגט די גמרא ורבנן, האי וכתב לה מאי דרשי ביה, וואס טייטש ר' יוסי הגלילי האט מען געזען ער נוצט די וכתב לה צו קומען לאזן הערן מען קען שרייבן אויף אלעס, און ספר קומט ממעט זיין נישט אויף א בעל חי, אבער די חכמים וואס זאגן אז ספר מיינט ספירת דברים, איז פארשטייט זיך מען קען שרייבן אויף אלעס, דארף מען נישט האבן די וכתב לה אויף דעם, און קומט אויס די וכתב לה איז איבעריג וואס טוען די חכמים מיט דעם? ענטפערט די גמרא, ההוא מיבעי ליה, בכתיבה מתגרשת ואינה מתגרשת בכסף. ס'קומט אונז לאזן הערן אז אפילו מען קען טאקע שרייבן אויף אלעס אבער עס דארף זיין געשריבן. ס'קען נישט זיין א מצב אז א מאן זאל גט'ן א פרוי מיט געלט. פארוואס? וואס וואלט געווען הוה אמינא יא? ווייל סלקא דעתך אמינא, הואיל ואיתקש יציאה להויה איז דא די באקאנטע היקש פון קידושין אויף גיטין שטייט ויצאה והיתה, דער פסוק איז מקיש די יציאה להויה די גט צו די קידושין, און ממילא וואלט איך געזאגט פון די היקש וואלט איך אויך מקיש געווען מה הויה בכסף אף יציאה בכסף, אזוי ווי מען איז מקדש א פרוי מיט געלט די גט איז אויך מיט געלט מען קען איר געבן געלט און אזוי איר גט'ן, קא משמע לן, דאס נעמט מען ארויס פון דעם וואס שטייט וכתב לה אז ס'מוז כאטש זיין געשריבן. זאגט די גמרא ורבי יוסי הגלילי, האי סברא מנא ליה, רבי יוסי הגלילי פון ווי לערנט ער ארויס דארף זיין געשריבן, אפשר טאקע לויט רבי יוסי הגלילי קען זיך באנוצן מיט די היקש אז מיט געלט קען מען אויך גט'ן, ענטפערט די גמרא נפקא ליה מספר כריתות, ספר כורתה ואין דבר אחר כורתה, פון דעם שטייט ספר כריתות, לערנט מען ארויס אז דווקא די ספר איז דאס וואס געבט די כריתות, דאס וואס האקט אפ די פרוי פונעם מאן, אבער נישט מיט א צווייטע זאך. זאגט די גמרא ורבנן, לויט די חכמים, וואס לערנען שוין ארויס די דין אז מען קען נישט גט'ן מיט געלט פון דעם וואס שטייט וכתב לה, איז האי ספר כריתות מיבעי ליה וואס טוען זיי מיט'ן ספר כריתות, איז דאס נוצן זיי לדבר הכורת בינו לבינה אז ס'דארף זיין א גאנצע גט, ס'טייטש דאס לערנען זיי ארויס אין ספר כריתות טייטש א גאנצע גט, לכדתניא אזוי האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט, טאמער א מאן געט א גט פאר א פרוי, ער זאגט איר הרי זה גיטך על מנת שלא תשתי יין, על מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם, אין זה כריתות. טאמער א מאן געט די גט על תנאי אז זאל נישט טרינקען קיין וויין, אדער על תנאי זאל קיינמאל נישט גיין צו איר טאטן אין שטוב, הייסט עס נישט א גט, פארוואס? ווייל יעדן טאג קען זי גיין און עובר זיין אויף די תנאי, ס'האט נישט קיין דעדליין, ס'האט נישט ווען ס'ענדיגט זיך, יעדן טאג איר גאנץ לעבן, טאמער איין טאג גייט זי טרינקען וויין, די גט ווערן אויס גט, טאמער איין טאג גייט זי גיין צו איר טאטן שטוב, די גט ווערן אויס גט, ס'ענדיגט זיך קיינמאל נישט, און במילא דאס טייטש האסטו נישט אינגאנצן גע'גט ווייל די תנאי ציעט זיך לעולם ועד, אבער טאמער מ'מאכט א תנאי כל שלושים יום, למשל ער געבט איר א גט אז דרייסיג טאג זאלסטו נישט טרינקן קיין וויין, דא איז דא א דעדליין ס'ענדיגט זיך נאך דרייסיג טאג, דאס הייסט כריתות, דאס טייטש כורת בינו לבינה, ס'ענדיגט זיך, ס'וועט קומען א טאג וואס זי וועט זיין אינגאנצן אפגע'גט, הרי זה כריתות דאס איז יא א גוטע גט און די דין לערנט מען ארויס פון ספר כריתות, ורבי יוסי הגלילי, רבי יוסי הגלילי וואס נוצט דאך ספר כריתות צו קומען לאזן הערן אז מ'קען נישט גט'ן מיט געלט, און וואס טוט ער פון וואו לערנט ער ארויס דעם דין אז ס'דארף זיין דבר הכורת בינו לבינה, זאגט די גמרא נפקא ליה מכרת כריתות, לויט רבי יוסי הגלילי וואלט געקענט שטיין ספר כרת, וואס שטייט ספר כריתות, פון די איבעריגע כריתות פון די איבעריגע ת', לערנט מען טאקע ארויס די דין, ורבנן, און די חכמים וואס טוען זיי מיט די איבעריגע ת', זאגט די גמרא כרת כריתות לא דרשי, זיי האלטן נישט דאס איז א דרשה, זיי האלטן נישט ס'איז דא דא עפעס איבעריג, און ממילא דרש'ן זיי טאקע גארנישט ארויס פון דעם ווי שטייט כריתות אנשטאט כרת, זאגט די הייליגע משנה ווייטער, שיירה שחנתה בבקעה, א שיירה וואס איז געווען אין וועג, און מען שטעלט זיך אפ אין א פעלד, והקיפוה כלי בהמה וואס טייטש זיי ווילן דאך טראגן, זיי האבן זיך אפגעשטעלט צו שבת, מען וויל דאך קענען טראגן, ס'איז אין א כרמלית, וואס טוט מען? איז קען מען זיך ארום נעמען מיט כלי בהמה, וואס טייטש די אלע מרדעות, די לעדער וואס ליגט אויף די בהמה וואס מען רייט אויף דעם, און די אלע פעקלעך וואס ליגט אויף די בהמה, קען מען עס שטעלן אין א רינגל ארום און ארום און ארום, און מטלטלין בתוכה, און נאכדעם קען מען טראגן אינעווייניג, פארוואס? ווייל מען מאכט מיט דעם א שיינע מחיצה, אבער ס'דאך דא תנאים דא, ובלבד שיהא גדר גבוה עשרה טפחים, די אלע פעקלעך מוזן זיין לפחות הויך צען טפחים, און אויכעט דארף זיין א תנאי ולא יהו פרצות יתירות על הבנין, ס'טאר נישט זיין פרוץ מרובה על העומד, ס'דארף זיין מער פארמאכט ווי אפן, און ממילא מען קען דאך נישט לייגן א פעקל ממש אויף יעדן צענטימעטער אויף יעדן אינטש, מען קען לאזן צווישן די פעקלעך אביסל ריוח, אבער עס דארף זיין מער פעקלעך ווי ריוח, ס'דארף זיין עומד מרובה על הפרוץ. ווייטער זאגט די משנה, כל פירצה שהיא כעשר אמות, מותרת, מפני שהיא כפתח, וואס טייטש די אלע פירצות חוץ פון דעם וואס דארף זיין עומד מרובה על הפרוץ, טאר נישט זיין א פירצה וואס איז גרעסער פון צען אמות, און יתר מכאן אסור. טאמער ס'איז דא משך די גאנצע זאך ס'טייטש ארום ארום די גאנצע מחיצה, טאמער ס'איז דא איין פירצה וואס איז גרעסער פון צען אמות, דא האט שוין נישט צו טון ס'עומד מרובה על הפרוץ, ס'פרוץ מרובה על העומד, ס'קומט שוין נישט אריין, די גאנצע מחיצה איז פסול, פארוואס ווייל דאס הייסט שוין א פרצה, די גאנצע זאך וואס מען זאגט עומד מרובה על הפרוץ העלפט איז נאר טאמער די אלע לעכער זענען קלענער פון צען אמות, דעמאלטס קען מען רופן די אלע לעכער פתחים, און ממילא דעמאלטס איז עס מותר, טאמער איז דא א לאך גרעסער פון צען אמות נישט. זאגט די הייליגע גמרא, איתמר, מען האט מיר געלערנט, פרוץ כעומד, וואס איז טאמער מען האט געמאכט מחיצות פון ארום און ארום, און ס'איז נישט עומד מרובה על הפרוץ, ס'איז נישט פּרוץ מרובה על העומד, נאָר ס'איז פּונקט גלײַך אױף גלײַך. לאָמיר זאָגן, אַ פּעקל איז ברײט צװײ אמות, צװײ אמות אַ פּעקל, צװײ אמות לײדיק, צװײ אמות אַ פּעקל, צװײ אמות לײדיק, אַזױ אַרום און אַרום די גאַנצע זאַך. איז דאָ אַ מחלוקת. רב פּפּא אָמר מותּר. רב פּפּא זאָגט, אַז דאָס איז אַ גוטע מחיצה און מע קען דאָרט טראָגן. רב הונא בריה דרב יהושע אָמר אָסור. רב הונא בריה דרב יהושע זאָגט נײן, דען װען ס'איז פּרוץ כעומד, איז עס פונקט ווי פרוץ מרובה על העומד, און ממילא טאר מען דארט נישט טראגן. און די גמרא איז מבאר רב פפא אמר מותר פארוואס? הכי אגמריה רחמנא למשה, זאגט רב פפא, ווייל די הלכה למשה מסיני בנוגע צו מחיצות, האט דער רבונו של עולם כביכול געזאגט פאר משה אזוי, לא תפרוץ רובה, מאך זיכער אז ווען דו מאכסט א מחיצה זאל נישט זיין רוב פרוץ, טאמער ס'איז רוב פרוץ, איז די זאך פסול. קומט אויס אז ווען ס'איז גלייך אויף גלייך איז דאך נישט רוב פרוץ, און ממילא ווען ס'איז גלייך אויף גלייך איז כשר, און פאר דעם זאגט רב פפא אז מותר. רב הונא בריה דרב יהושע אמר אסור פארוואס? ווייל ער זאגט הכי אגמריה רחמנא למשה גדור רובה, ער זאגט אז דער רבונו של עולם כביכול ווען ער האט איבערגעגעבן די הלכה פאר משה רבינו האט נישט געזאגט מאך זיכער אז ס'איז נישט פרוץ מרובה על העומד, נאר וואס דען דער רבונו של עולם כביכול האט געזאגט מאך זיכער ס'איז עומד מרובה על הפרוץ, מאך זיכער ס'איז דא מער גדר ווי לעכער, און ממילא ווען ס'איז גלייך אויף גלייך איז דאך נישט דא מער גדר ווי לעכער, פאר דעם א פרוץ כעומד זאגט רב הונא בריה דרב יהושע איז אסור. זאגט די הייליגע גמרא די גמרא וועט מיר ברענגען א ראיה פון אונזער משנה תנן מ'האבן געלערנט אין די משנה ולא יהיו פרצות יתירות על הבנין אז ווען מ'לייגט די אלע פעקלעך פון ארום און ארום דארף מען זיכער מאכן ס'נישט דא מער לעכער ווי בנין און לכאורה קען מען מדייק זיין הא כבנין ווען ס'איז גלייך אויף גלייך איז מותר דעמאלטס מעג מען יא נאר ווען ס'איז דא מער לעכער דארט טאר מען נישט אבער ווען ס'איז גלייך אויף גלייך מעג מען יא איז דאך א ראיה צו רב פפא זאגט די גמרא ניין

קען זיין דעמאלטס איז אויך נישט גוט. אזוי פארענטפערט יעצט דא די גמרא. למעשה מיר זעהן סוף די סוגיא, מארגן עמיר זעהן אז די גמרא געפעלט נישט די גאנצע תירוץ און ממילא פון דא טאקע פון אונזער משנה די גמרא מדייק אז די הלכה איז טאקע ווי רב פפא פרעגט אבער על כל פנים די גמרא ווייטער אבל כבניין מאי אסור לויט ווי רב הונא בריה דרב יהושע האט יעצט פארענטפערט זאגט ער אז ווען ס'גלייך אויף גלייך איז אסור אויב אזוי פרעגט די גמרא סתם אזוי אי הכי ליתני לא יהיו פירצות כבניין פארוואס טאקע זאגט די משנה אז לא יהיו פירצות יתירות על הבנין עס טאר נישט זיין מער לעכער? טאמער ווען עס איז גלייך אויף גלייך איז אויך נישט גוט, וואלט די משנה געדארפט זאגן מאך זיכער עס איז נישט גלייך אויף גלייך, און ממילא זאגט די גמרא טאקע קשיא דאס בלייבט שווער, און אזוי ווי מען האט אויסגעשמועסט צום סוף עט די גמרא טאקע זאגן אז היות עס איז דא דא א קשיא איז די הלכה ווי רב פפא, זאגט די גמרא ווייטער, תא שמע, א ראיה פון אן אנדערע משנה שטייט די משנה זאגט אין סוכה, המקרה סוכתו, בשפודין, או בארוכות המיטה, וואס טייטשט טאמער איינער דעקט צו זיין סוכה מיט אייזערנע שטעקענעס אדער מיט האלצערנע שטעקענעס פון א בעט וואס דאס איז מקבל טומאה ס'איז נישט קיין כשר'ע סכך און די דין איז אם יש ריווח ביניהן כמותן טאמער לאמיר זאגן מ'נוצט די ש לאמיר אנכאפן די שפודין מ'לייגט שפודין אייזערנעס אויפן סוכה איז דאך נישט קיין כשר'ע סכך יעדן שפוד איז ברייט א טפח זאגט דא די משנה אז טאמער מ'לאזט צווישן יעדן שפוד ליידיג א טפח, א טפח שפוד, א טפח ליידיג, א טפח שפוד, א טפח ליידיג, און צווישן די אלע שפודין לייגט מען יא כשר'ע סכך, איז דעמאלטס זאגט די משנה כשרה, איז די סוכה כשר. זעהן מיר דאך דא אז טאמער ס'איז פונקט האלב אויף האלב, הייסט עס אז ס'איז גוט צוגעדעקט, און ממילא לכאורה אויך א ראיה דא אז ווען ס'איז פרוץ כעומד, קוק איך אויך אויף די חלק וואס איז עומד, און ממילא איז עס א גוטע מחיצה, און ממילא לכאורה איז א ראיה צו רב פפא, ענטפערט די גמרא ניין, הכא במאי עסקינן, כשנכנס ויוצא, וואס טייטש דא רעדט זיך, ווי די גמרא פארשטייט יעצט, ביי א מענטש וואס וויל טאקע מאכן א שפוד, ליידיג א טפח, א שפוד ליידיג א טפח, ווי אזוי מעסט מען דאס אויס? מען מעסט עס אויס מען לייגט א שפוד, לעבן דעם לייגט מען נאך א שפוד, שפעטער הייבט מען אויף, יעדע צווייטע שפוד בלייבט ליידיג, צווישן יעדן שפוד בלייבט ליידיג א טפח, אבער די גמרא פארשטייט יעצט אז ס'איז נישט מעגליך צו מאכן פונקטליך ווייל ס'איז זייער שווער פונקטליך א טפח א טפח א טפח און במילא לאזט די מענטש אביסל מער ריווח צווישן די אלע שפודין צו קענען מעסטן און במילא קומט אויס ס'איז יא דא מער כשר'ע סכך ווי שפודין פאר דעם איז די דין אז ס'איז כשר אבער אוודאי ווען ס'וואלט געווען גלייך אויף גלייך עט רב הונא בריה דרב יהושע זאגן אז ס'איז פסול פרעגט די גמרא אבער והא אפשר לצמצם מ'קען יא מאכן פונקטליך ס'איז אזוי שווער אויסצורעכענען ליידיג א טפח ענטפערט די גמרא טאקע אמר רב אמי במעדיף ניין וואס טייטש נישט אז ס'איז נישט מעגליך ס'איז יא מעגליך צו מאכן גלייך אויף גלייך, נאר די משנה רעדט זיך ביי אן אופן וואס די מענטש וויל נישט מאכן גלייך אויף גלייך, ער וויל יא ס'זאל זיין אביסל מער ריווח ווי שפודין, מילא קומט אויס דא מער כשר'ע סכך ווי שפודין, נישט קיין ראיה אויף פרוץ כעומד. דאס איז איין תירוץ אין די גמרא. רבא אמר רבא ענטפערט א צווייטע תירוץ ווי מ'קען פארענטפערן רב הונא בריה דרב יהושע, זאגט רבא אז ס'רעדט זיך אם היו נתונין ערב נותנו שתי שתי נותנו ערב, וואס טייטש טאמער די שפודין זענען אויף די לענג לייגט מען די כשר'ע סכך אויף די ברייט, און די זעלבע זאך פארקערט, ס'טייטש די כשר'ע סכך גייט די אנדערע וועג פון די שפודין, קומט אויס למעשה ביי אזא ציור איז אלעמאל דא מער סכך ווי שפודין ווייל די סכך סיי ס'דעקט צו די חלק צווישן די שפודין און סיי ס'ליגט אויף די שפודין אויכעט ווייל ס'דארף דאך הענגען אויף עפעס און במילא איז דא מער סכך ווי שפודין פארדעם לויט רב הונא בריה דרב יהושע איז עס כשר ווייל ס'איז טאקע דא רוב סכך אבער טאקע ביי א ציור וואס וואלט געווען גלייך אויף גלייך קען זיין ס'איז פסול. ברענגט די גמרא נאך א ראיה תא שמע פון א ברייתא שטייט אין די ברייתא שיירא שחנתה בבקעה אזוי ווי די ציור פון אונזערע משנה והקיפוה און מ'האט זיך ארום גענומען בגמלין, באוכפות, בעביטין, גמלין דאס איז קעמלעך, אוכפות דאס איז די לעדער וואס ליגט אויף די קעמלעך, עביטין, דאס איז אזעלכע קישענעס אויכעט וואס מ'לייגט ארויף אויף די קעמלעך, בקנים, בקולחות, דאס איז קאם קנים דאס איז שטאנגענעס סתם וואס א מענטש האט, קולחות דאס איז אזעלכע בינטלעך ירקות, איז טאמער מ'נעמט זיך ארום מיט די אלע פעקלעך, מטלטלין בתוכה, מעג מען טראגן דארט אינצווישן די מחיצות, אבער זאגט די ברייתא, ובלבד שלא יהא בין גמל לגמל כמלוא גמל, די עיקר איז ס'זאל נישט זיין צווישן יעדע גמל אז האסט צוויי גמל'ס לייגסט איינס לעבן צווייטן מאך זיכער ס'איז נישט דא דארט ריווח פון א גאנצע גמל צווישן דעם, און די זעלבע זאך בין אוכף לאוכף כמלוא אוכף, בין עביט לעביט כמלוא עביט, מ'דארף זיכער מאכן אז די ריווח זאל נישט זיין פונקט אזוי גרויס ווי די עומד וואס טייטש זאל נישט זיין פונקט פרוץ כעומד, איז לכאורה א ראיה אז ווען ס'איז פרוץ כעומד איז פסול, וואס דאס איז ממש כשיטת ר' הונא בריה דר' יהושע און פון דא איז א קשיא גאר אויף ר' פפא, ענטפערט די גמרא, הכא נמי כשנכנס ויוצא, ר' פפא קען אויך דא ענטפערן אז ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס איך מאך ס'זאל זיין ברייטע פרצות וואס טייטש כ'זאל קענען גרינגערהייט אריינלייגן א גמל צווישן די צוויי גמלים, וואס טייטש דער פרוץ איז מרובה על העומד, און פאר דעם טאקע ווען עס איז פרוץ מרובה על העומד, דעמאלטס איז אוודאי א פראבלעם, אבער קען אוודאי זיין ווען עס איז פרוץ כעומד, עט אוודאי זיין כשר און כשיטת רב פפא.